זאגט די הייליגע גמרא, איך בין אביסל הייזעריג, סאו דער עולם וועט מיר מוחל זיין, דף ל"ה עמוד א', אונז האמיר אנגעהויבן כיצד מברכים, אונז האמיר נעכטן געהאט די גמרא געזאגט א סברה אז די חיוב ברכה פון די חיוב ברכה לפניו פארוואס אונז מאכן מיר א ברכת הנהנים איז מסברה ווייל אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, די גמרא גייט יעצט. קומען באפעסטיגן די סברה און ארויסברענגן פארשידענע ארגומענטן וויאזוי די הייליגע אמוראים האבן אנגעקוקט די סברה ווי וואסערע גרויסע מחייב מסברה ס'איז אז א מענטש זאל נישט הנאה האבן פון די וועלט אן קיין ברכה זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן די רבנן געלערנט אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה איז מעל עס איז אזוי ווי ער איז מועל, אזוי ווי א מענטש איז נהנה מן ההקדש, נעמט ער צו פונעם אייבערשטן, כביכול, אזוי אויך דא, אז א מענטש עסט זאכן אויף די וועלט וואס געהערט צום אייבערשטן, איז אזוי ווי ער איז מועל. מאי תקנתיה, וואס איז אן עצה, ילך אצל חכם, ער זאל גיין צום חכם, פרעגט די גמרא, ילך אצל חכם, מאי עביד ליה, וואס גייט אים דער חכם העלפן, הא עביד ליה איסורא, מ'האלט, שוין נאכדעם מ'האט שוין אויפגעגעסן די דזשעלי דאונאט, וואס גייט אים דער חכם העלפן? אויף דעם ענטפערט די גמרא, אלא אמר רבא ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות, ס'איז א באזונדערע זהירות מדין חזל אז א מענטש זאל לערנען די הלכות פון ברכת הנהנין, א מענטש ווייסט אז ער קען נישט די הלכות, זאל ער גיין, זאל ער טאקע גיין מברר זיין די הלכות, ספק ברכות להקל, איז אלץ א מענטש וואס איז א למדן און ער ווייסט אז על פי הלכה איז ער אנגעקומען צו א מצב פון ספק, איז ספק ברכות להקל אז א מענטש קען נישט קיין הלכות דאס מיינט נישט ספק ברכות דאס מיינט אז ער דארף גיין לערנען ער האט האומווארק צו טוהן פארוואס פארוואס דארף ער גיין לערנען כדי שלא יבוא לידי מעילה ווייל ס'איז זייער א הארבע זאך מ'איז כביכול אזוי ווי מועל אמר בהקדש אמר רב יהודה אמר שמואל כל הנהנה מן העולם מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים אזוי ווי א מענטש איז ממש נהנה פון זאכן פון קרבנות דארפן אנקומען אויפן מזבח האט מען שוין מעילה, נהנה מן ההקדש, יעצט האט מען שוין קדשי שמים, שנאמר להשם הארץ ומלואה, רבי לוי האט געדרשנט ענליך, רמי פרעגט א סתירה, כתיב להשם הארץ ומלואה אז די אייב אז די ערד באלאנגט פארן אייבערשטן, וכתיב השמים שמים להשם והארץ וואס איז לבני אדם אז די ערד באלאנגט יא פאר די מענטשן אויף דעם איז די תירוץ לא קשה כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה פאר פאר א מענטש מאכט א ברכה געהערט אלעס פארן אייבערשטן ער טאר נישט פון דעם נהנה זיין די ברכה דאס דאס איז אזוי ווי די רשות די ערלויבעניש די הרמנא ורשותא צו הנאה האבן פון די וועלט אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא האלט מען שוין ביי די דריטע דריטע שפראך. וויאזוי חזל קוקן אן די עוולה פון נישט מאכן קיין ברכה, מעילה קדשי שמים, יעצט איז גוזל להקדוש ברוך הוא, רשי זאגט זייער אינטערעסאנטע ווערטער, גוזל להקדוש ברוך הוא את ברכתו, ס'איז נישט די ברויט וואס ער האט געגעסן, דאס גנב'עט ער פונעם אייבערשטן, ווייל סיי די מענטש און סיי די ברויט געהערן פארן אייבערשטן, אבער ער האט באגנב'עט דעם אייבערשטן כביכול מיט א ברכה, דער אייבערשטער שטייט און ווארט פאר זיין ברכה, וכנסת ישראל באגנב'עט אויך אידישע קינדער. זאגט רשי כשחטאו הפירות לוקין, ווען אידן זינדיגן פעלט פון די השפעה, דער מהרש"א האט א גרויסע אריכות אז ברכות ברענגען א מורא'דיגע השפעה, און ער, דער מענטש, שטעלט אפ די צינור, ער שטעלט אפ די השפעה פון וואס גאנץ כלל ישראל וואלט געקענט נהנה זיין, די גמרא דרש'ט דאס פון א פסוק שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, א מענטש בא'גנב'עט טאטע מאמע און ער זאגט כ'האב גארנישט געזינדיגט, חבר הוא לאיש משחית. דרש'נט די גמרא ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר שטייט אין פסוק הלא הוא אביך קנך, די אייבערשטער איז דיין טאטע, ואין אמו אלא כנסת ישראל, אומה, אומתינו, אונזער פאלק איז אלץ א לשון פון אום, פון עם, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך וואס דאס גייט ארויף אויף כנסת ישראל, אויף תורה שבעל פה וואס דאס איז די חכמי ישראל וואס זיי לערנען אונז וויאזוי עס צו טון מאי חבר הוא לאיש משחית, פארוואס הייסט מען א חבר לאיש משחית, אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירבעם בן נבט. שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים, ירבעם בן נבט איז געווען א חוטא ומחטיא, אויך דער וואס מאכט נישט קיין ברכות גייט אריין בגדר חוטא ומחטיא, זאגט רשי פארוואס, לפי שהוא מיקל ווייל ער ערלויבט זיך, ער גרינגשעצט די חיוב פון ברכות רואים אחרים, אנדערע זעען צו ולמדים ממנו לעשות כן, ליהנות מן העולם בלא ברכה.

אזעלכע הארבע אזעלכע הארבע לשונות אין חזל. מ'קען זאגן אז די גאנצע איידיע פון ברכות הנהנין איז מאכט א מענטש ער זאל זיין א אפרישיעטיוו מענטש, אז א מענטש זאל האבן הכרת הטוב אויף די הטבה וואס דער אייבערשטער געבט אים, אז ס'איז נישט אז סתם גיי מאך א ברכה ווייל זיי פרום און מאך א ברכה, דו האסט א קאווע דארפסטו האבן די התבוננות אז די אייבערשטער האט געגעבן די קאווע, דאס איז אויך אלע הטבות, א מענטש דארף לעבן מיט די הכרת הטוב און א מענטש וואס האט נישט די הכרת הטוב איז חבר הוא לאיש משחית, גיי מיר ווייטער. רבי חנינא בר פפא רמי האט געפרעגט א סתירה, אונז האבן אויבן געהאט א סתירה און יעצט ברענגט די גמרא נאך א סתירה, ס'שטערט מיר אביסל. כתיב שטייט אין פסוק ולקחתי דגני בעתו, דער אייבערשטער זאגט ווען ער וועט שטראפן די אידן אז ער גייט צונעמען דגני מיין דגן, מיין תבואה, זעט מען אז דער אייבערשטער רופט אן די תבואה, דגני זיינס וכתיב שטייט נאך א פסוק ואספת דגנך ווען ס' אידן וועלן זיין ערליך ס'עט זיך גיין גוט איז ואספת דגנך דיין איז איז עס די אידן'ס אדער איז עס דעם אייבערשטן לא קשה כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום דעמאלטס געבט זיי דער אייבערשטער די תבואה און ס'איז זייערס כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום איז ווי רשי טייטשט דעמאלטס נעמט עס דער אייבערשטער צו פון זיי, דער אייבערשטער נעמט צו די השפעה, און דעמאלטס ווערט דער איד געוואר וועמען ס'איז, ווייל אז דער אייבערשטער נעמט עס צו, איז פשט איז אז ס'איז זיינס. תנו רבנן, נאך א דרש, שטייט אין פסוק ואספת דגנך, וואס איז פשט אין די פסוק, די מפרשים זענען האבן דא אן אריכות, אז פון די המשך דארט פונעם פסוק אין קריאת שמע, קומט אויס אז די צוויי ווערטער ואספת דגנך זעען זיך אויס איבעריג, ס'איז פארשטענדליך פון זיך אליין, איז מה תלמוד לומר, וואס וויל מיר די פסוק זאגן? לפי שנאמר שטייט אין פסוק אזוי, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, א מענטש דארף, לא ימוש, זאל זיך נישט אפטון, א מענטש דארף קאנסטענטלי לערנען, וואלט איך געוואלט מיין דברים ככתבן, א מענטש זאל אויפשטיין צופרי, ער זאל גיין אין בית מדרש, און ביז ביינאכט זאל ער נישט ארויסגיין פון בית מדרש, ער זאל זיצן און לערנען א גאנצן טאג, זאל דאס טאקע א מענטש טון? תלמוד לומר, ואספת דגנך אז ניין, אז ואספת גיי ארבעט אין פעלד, גיי זאמעל איין דיין דגן, און ווי רש"י איז מסביר, ואספת דגנך געבט מיר א נייער ביאור אינעם פסוק פון לא ימוש א לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אז נאר דורך דעם וואס א מענטש איז גייט ארויס ער טוט פאר פרנסה, נאר אזוי האט זיין תורה א קיום, ווייל אויב וואלט ער נישט געארבעט וואלט ער נישט געהאט וויאזוי צו לעבן, און כל תורה שאין עמה מלאכה אין עמה דרך ארץ, אזא תורה האלט זיך נישט, סוף בא לידי עוני, סוף בא לידי גזל, ממילא ס'איז פשוט נישט פשט אז ואספת דגנך איז א שטערקערע פסוק ווי לא ימוש, איך פארשטיי בעסער דעם פסוק לא ימוש, וויאזוי קען איך עקאמפלישן דאס אז די תורה זאל זיך נישט אפטוהן פון מיין מויל, דאס איז דווקא דורך ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי רבי ישמעאל אזוי זעט אויס פון רש"י רבי שמעון בן יוחאי אומר רבי שמעון זאגט ס'ארבעט נישט אזוי אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת רוח תורה מה תהא עליה אז א מענטש זאגט אז ער גייט ערלעדיגן זיינע געשעפטן ס'אין לדבר סוף א מענטש שטייט אויף צופרי האט ער טו דו ליסט פון פינף און פערציג זאכן, ווען גייט ער לערנען? וויאזוי גייט דאס ארבעטן? אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, ס'דא סייעתא דשמיא, ער טרעפט אידן זאלן אים שטיצן, אפשר נעמט ער געלט פון די גאווערמענט, אויב ס'איז עושין רצונו של מקום איז מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר, שטייט אין פסוק ועמדו זרים ורעו צאנכם, ס'דא אמאל וואס זרים טוען די ארבעט פאר דיר, בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום דעמאלטס איז מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר ואספת דגנך ער צעטיילט די צוויי פסוקים לא ימוש איז א סוגיא פאר זיך און ואספת דגנך איז א סוגיא פאר זיך. ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם אמאל דא דו ארבעטסט גאר פאר יענעם שנאמר שטייט אין פסוק ועבדת את אויביך דו ארבעטסט פאר דיינע פיינט האבן מיר דא א יסודות'דיגע מחלוקת זייער א באקאנטע מחלוקת אין ש"ס צווישן רבי ישמעאל און רבי שמעון בן יוחאי, וואס איז די דרך המובחרת, זאל א מענטש זיך אריינזעצן אין בית מדרש ויבא הישועה מכל מקום, אדער זאל א מענטש טון אחריות'דיג און פרובירן אליין ברענגען פרנסה, און דורך דעם וועט זיין לא ימוש ווייל ער וועט מאכן תורתו קבע און מלאכתו ארעי. זאגט יעצט די גמרא וויאזוי מען זאל טון לדין, אמר אביי, סיי אביי און סיי רבא גייען גיין מיטן זעלבן גאנג, אז זיי זענען מער נוטה צו די מהלך פון רבי ישמעאל, אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל, ועלתה בידן, ווען מ'רעדט פון אזוי די ביאור הלכה איז מסביר די גמרא, ווען מ'רעדט פון הרבה, ווען מ'רעדט פון א דרך לרבים, ווען א ראש ישיבה קומט אין בית מדרש וויל אויסלערנען פאר זיינע תלמידים א דרך החיים און ער אדרעסירט דעם רבים, אוודאי דארף מען צוגיין מיט א רבי ישמעאל'דיגן מהלך, ווייל פאר'ן רבים גייט עס נישט ארבעטן, רוב מענטשן האבן נישט די כוחות הנפש און די נערוון און די געדולד און בכלל אפילו די אפערטוניטי פון זיצן א גאנצן טאג אין בית מדרש, עטס זיצט אין בית מדרש טאר מען נישט לערנען דארט אויך נישט, נישט נאר עטס האבן שוין קיין געלט, עטס האבן קיין תורה אויך נישט. איז הרבה עשו כרבי ישמעאל, מען ארבעט, מען איז אחריות'דיג, און אזוי פירט זיך שוין כלל ישראל צוויי טויזנט יאר ביזן היינטיגן טאג, רוב אידן, מען גייט ארויס, מען קומט אין בית מדרש, מען לערנט, און נאך גייט מען ארויס ארבעטן, נאכדעם קומט מען צוריק אין בית מדרש לערנען, ועלתה בידן, אזאלכע אידן זענען מצליח, אויב מען טוט עס ערנסט, סיי מען זעט הצלחה אין די פרנסה, און סיי מען זעט הצלחה אין די תורה כרבי שמעון בן יוחאי איז ווייטער ווי די ביאור הלכה איז מסביר רעדט מען דא ווען ס'איז הרבה ווען ס'איז געווען אסאך מענטשן זענען געגאנגען טון ווי רבי שמעון בן יוחאי איז און פשט איז זיי האבן געזאגט איך זעץ מיך אריין אין בית מדרש ולא עלתה בידן וואס ארבעט נישט פאר א רבים אבער זאגן שוין אלע וואס דער רמב ם ברענגט אז ס'איז דא אין יעדן דור איז דא יחידים, ס'איז דא אויסגערופענע מענטשן, מענטשן וואס זענען מיועד לכך אויסצואוואקסן גדולי תורה, און זיי שיקט שוין דער אייבערשטער צו יששכר זבולון'ס וכדומה, זיי קענען יא טון ווי רבי שמעון בר יוחאי אבער נישט קיין הרבה, ס'איז נישט קיין דרך לרבים, זאגט די גמרא ווייטער. אמר להו רבא לרבנן, רבא גייט אויך אין גאנג פון אביי, און ער זאגט פאר זיינע תלמידים, פאר די ח ח, זיינע תלמידים, צו סתם די חכמים בית מדרש, האט ער געזאגט, במטותא מינייכו, איך בעג, איך בעט ענק, זייטס נישט פרום, ביומי ניסן ביומי תשרי, עס קומט די בין הזמנים טעג, לא תתחזו קמאי, איך וויל ענק נישט זען אין בית מדרש, פארוואס? ווייל רש י מסביר אז דעמאלטס איז געווען די צוויי סיזענס, ניסן איז געווען די סיזען פון קציר, מען האט געשניטן די תבואה, און תשרי איז געווען די סיזען פון דריכת הגתות והבדים מען פלעגט קוועטשן דעמאלטס די שמנים ויינות פלעגט מען צודריקן אין תשרי איז אין די העווי סיזען זיי נישט דא קום נישט אין בית מדרש פארוואס וועסט נישט יעצט מאכן דיין פרנסה כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא א גאנץ יאר העסטו זיין ביזי כ'האב יא געלט כ'האב נישט געלט כ'קען יא דעקן די באנק, איך קען נישט דעקן די באנק, פארוואס? ווייל דו האסט פארנאכלעסיגט די צייט וואס דו האסט געדארפט גיין ברענגן פרנסה, עס איז אויך א בחינה פון טון ווי רבי ישמעאל, פון זיכער מאכן אז די ארבעט איז מסודר נאכדעם צוריק גיין בית מדרש, די מאירי לערנט אביסל אנדערש, די מאירי זאגט אז ווען א מענטש האט האט צוויי סארט פרנסות וואס ער קען האבן, אדער א פרנסה וואס איז סיזענעל, ער ארבעט אפ צוויי חדשים און נאכדעם קען ער צוריק גיין בית מדרש, אדער אדער האט ער א פרנסה וואס איז א גאנצע יאר זיין סיזען, נאר יעדן טאג דארף ער זיך אביסל אפגעבן דערמיט, איז ענדערש זאל א מענטש גיין, טענה'ט רבא, אז א מענטש זאל גיין, ארבעט אפ, ווען דו ביסט ביי די ארבעט זיי פולקאם פאוקעסט אויף די ארבעט און נאכדעם קום אין בית מדרש און האב נישט קיין דאגות, אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן משום רבי יהודה בר אלעאי, בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. א חילוק אין די דורות, דורות הראשונים עשו תורתן קבע. און מלאכתן עראי איז זו וזו נתקיימה בידן, ס'איז ווייטער אין גאנג פון רבי ישמעאל אז ווען א מענטש טוט ביידע זעהט ער הצלחה אין ביידע, דורות אחרונים שעשו מלאכתן קבע, מען האט געטון פארקערט ותורתן עראי, און די עיקר איז זו וזו לא נתקיימה בידן, פון די ראשונים זעהט אויס אז ס'איז נישט אזוי ווייט די צייט. ס'דא ראשונים וואס לערנען יא אז ס'האט מיט די צייט, אסאך האט עס צו מיט די הארץ פון די מענטש, ווי זיין פאוקעס, ווי זיין חשק, איז זיין קביעות, זיין נשמה איז אין די ארבעט, אדער איז זיין נשמה, ניין, ער ווייסט אז ער ארבעט וואס א טפל, ער האט נישט קיין ברירה, באט די פלאץ ווי ער שעפט זיין חיות און די פלאץ וואס ער וועליו די מערסט איז די בלאט גמרא וואס ער לערנט. ואמר רבה בר בר חנה, גיימיר ווייטער, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי, בא וראה. שלא כדורות הראשונים דורות אחרונים דורות ראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון סאו ס'גייט די הלכה עס דארף זיין ראיית פני הבית און איך דארף עס אריינטראגן דורך די שער הבית פארדעם כדי לחייבן במעשר פארדעם נישטא קיין חיוב מעשר רש י מאכט שוין קלאר אז מן התורה אבער אכילת קבע אסור לאכול מדרבנן ס'איז א מחלוקת ראשונים און אזוי לערנט רש י אז די פטור אויב איך ברענג עס אריין אמאל פלעג איך עס אריינברענגען דורכן הויפט טיר, ווייל כ'האב געוואלט טאקע האבן דעם חיוב, דעם דאורייתא'דיגע חיוב, וואלט איך עס אריינגעברענגט דורך א זייטיגע טיר, דורך דורך א סאנרוף, אדער דרך גגות קרפיפות, דורך בעק דארס, וואלט איך מדאורייתא וואלט נאך נישט זיין קיין חיוב מעשר, איך וואלט עס קענען געבן עסן פאר מיין בהמה, דאס איז אכילת עראי, סאו אמאל האט מען געזוכט, מ'האט געוואלט. זיין מחיוב דורות אחרונים מאכט מען טריקס, מכניסין פירותיהן דרך גגות, דרך חצירות, ס'דא וואס זענען נישט גורס דא דרך חצירות, דרך קרפיפות, דאס איז אלעס זייטיגע וועגן נישט דורכן הויפט טיר, כדי לפטרן מן המעשר, דאמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר, עד שיראה פני הבית, שנאמר בערתי הקודש פון הבית, און ס'דארף אריינגיין דורך דעם הויפט טיר, ורבי יוחנן אמר, ס'מוז נישט זיין ממש בית, נאר אפילו חצר קובעת. שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו און ער דרש'נט בשעריך גייט ארויף די שער החצר איי צוריק מיט א מינוט געהאט דרך חצירות אז דרך חצירות איז די וועג וואס איך בין וואס איך זאג אז איך בין נישט מחיוב און דא האב איך יעצט ר' יוחנן וואס זאגט אז א חצר איז יא קובע איז ס'דא וואס זענען נעמען אראפ די גרסה פון דרך חצירות און אנדערע זאגן אז ס'דא צוויי מיני חצירות ס'דא א חצר המשתמרת אז א אפגעהיטן פלאץ דארט לערנט ר' יוחנן אז ס'איז אז די אז די שער שבו איז מחייב במעשר, און ס'דא א חצר שאינה משתמרת ס'איז נישט ארום גענומען ס'איז עפעס א הפקר'דיגע פלאץ און פון אזא סארט אריינגאנג ווערט מען נישט מחיוב במעשר זאגט די הייליגע גמרא ווייטער חוץ מן היין צוריק צו די הלכות וואס איז געשטאנען אין משנה לייב בי געשטאנען אין משנה אז אלע אויף אלע מאכט מען א ברכה בורא פרי העץ אלע פירות הוא אומר בורא פרי העץ חוץ מן היין שעל היין אומר בורא פרי הגפן די גמרא גייט יעצט דן זיין אויף די טעם פארוואס טאקע אויף יין מאכט מען נישט קיין בורא פרי הגפן? זאגט די גמרא מאי שנא יין, וואס איז יין אנדערש? אילימא משום דאשתני לעילויא אשתני לברכה, ווייל ס'איז טרויבן איז איין דרגה, וויין איז שוין אויף א העכערע דרגה, גיי איך יעצט מאכן א ברכה והרי שמן דאשתני לעילויא ולא אשתני לברכה, טרעפן מיר נישט קיין באזונדערע ברכה אויף שמן, דאמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן שמן זית. מברכין עליו בורא פרי העץ, זעסט אז אפילו ס'איז נשתנה לעילויא בין איך געבליבן מיט די אלטע ברכה, ענטפערט די גמרא א זייער אינטערעסאנטע תירוץ, מ'דארף אביסל צולייגן קאפ, אמרי התם משום דלא אפשר, כ'האב נישט קיין נוסח הברכה וואס וואלט געארבעט פאר מיר, היכי נבריך וויאזוי זאל איך מאכן די ברכה, נבריך בורא פרי הזית, פירא גופיה זית אקרי, די גמרא טענה'ט יעצט, איז סיי די. סיי די האלץ, דאס איז די אילן פון דעם פון דעם פונעם אייל-בירטן בוים, און סיי די פירא, ביידע הייסן זית. סאו ווען איך מאך, אויב וויל איך מאכן א ברכה וואלט איך געמאכט בורא פרי הזית. די פראבלעם מיט בורא פרי הזית איז אז די משמעות פון פון די פון די ווארט בורא פרי הזית וואלט געווען אז ס'גייט, ס'ארבעט אזוי, זית דאס איז די אייל-בירט, פרי הזית דאס איז די אויל, בורא פרי הזית, די אייבערשטער האט באשאפן די. פירא פונעם זית, דאס איז די קאנצענטרעישאן, די אויל וואס איז ארויס יעצט פון דעם זית. זאגט רש"י אזא ברכה קען איך נישט מאכן, ווייל איך דאנק נישט דעם אייבערשטן אויף זאכן וואס איז נעשית בידי אדם, די אויל די אויל נישט קיין זאך וואס וואקסט קומט נישט אין הימל, ס'איז דער מענטש איז געגאנגען ס'איז מעשה ידי אדם, אויב איך וויל דאנקן דעם אייבערשטן קען איך דאנקן אויף זאכן וואס ער האט באשאפן, זאגט ער בבורא פרי הגפן איז גפן דאס איז די בוים, פרי הגפן גייט ארויף אויפן טרויב. בורא פרי הגפן, איך דאנק דעם אייבערשטן אויפן טרויב וואס דער אייבערשטער האט באשאפן דעם טרויב, און איך בין שוין נאכדעם געגאנגען און פון די טרויב געמאכט א וויין. דא האב איך גערעדט בורא פרי הזית, איז זית איז די משמעות וועט מיינען אז איך רעד פונעם זית, פרי הזית וועט מיינען די אויל, און איך וויל נישט דאנקן דעם אייבערשטן אויף אויל, וועגן עס איז נישט, רש"י פארשטייט עס איז נישט אויסגעהאלטן, ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע נוסח צו זאגן ניין, ווייל וויין זאג איך פרי גייט ארויף אויף די טרויב און גפן איז די בוים. גפן מיינט נישט די, איך זאג נישט בורא פרי ענבים, בורא, די גמרא זאגט אז, דאס איז יעצט די גמרא שאלה, די גמרא זאגט אז יין און שמן זענען ביידע חשוב, אבער סאו טענה'ט יעצט די גמרא, עס האט נישט מיט מער חשוב, איי מיין ס'איז נשתנה לעילויא, איך האב ביז יעצט, ביז יעצט געווען אויף איין דרגה, און ס'איז ארויף א דרגה. נאר די גמרא האט א פראבלעם מיט די נוסח הברכה, זאגט די גמרא, ונבריך עליה בורא פרי עץ זית. עץ זית וועט יעצט מיינען די בוים, פרי וועט מיינען די די זית, די פירא, און כ'האב געסאלווד די פראבלעם אזוי ווי כ'האב עס געסאלווד ביי בורא פרי הגפן. אלא אמר מר זוטרא א אנדערע תירוץ, גמרא פאלט אפ פון דעם, חמרא זיין, וויין שפייזט א מענטש, משחא, אויל, לא זיין ס'שפייזט נישט קיין מענטש, פרעגט די גמרא ומשחא לא זיין והתניא, והתנן, אין אנדערע ווערטער אז ס'ארבעט צוזאמען מיט די מעלה פון אשתני לעילויא. נאכדעם וואס ס'איז אישתני לעילויא און ס'שפייזט, דעמאלטס גיי איך מאכן א נייע ברכה, אז ס'איז נאר אישתני לעילויא און ס'שפייזט נישט גיי איך נישט מאכן ברכה, פרעגט די גמרא משחא לא זיין, ניין, אונז האבן געלערנט אין א משנה הנודר מן המזון, א מענטש זאגט איך גיי נישט עסן מזון, וואס מיינט מזון? אונז האבן זייער א. זאגט די גמרא מותר במים ומלח, אלע אנדערע זאכן טאר מען נישט עסן, אבער מים און מלח מעג ער יא, מים און מלח איז נישט קיין זאך וואס וואס איז מזון, והוינן בה, אונז האמיר אויף דעם געפרעגט, אונז האמיר אויף דעם מדייק געווען, מים ומלח הוא דלא איקרי מזון, הא כל מילי איקרי מזון, קומט אויס אז אלעס גייט אריין אין די גדר פון מזון, יעדע זאך וואס א מענטש נעמט אריין אין מויל, ס'שפייזט אים, הייסט מזון, אזוי קומט אויס דא, יא? נימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל דאמרי אין מברכין בורא מיני מזונות וואס מיינט מיני מזונות? וואס מיינט מיני מזון? טענה'ט רב ושמואל דאס איז אלא בה' מינים בלבד און דא האמער סאך א ברייטערע קאטעגאריע אויף די ווארט מזון וואס איז אז אלעס גייט אריין די ווארט מזון נישט נאר די ה' מינע דגא? זאגט די גמרא ניין, אוודאי נעם איך אן ווי רב ושמואל אז מזון איז נאר ה' מיני דגן, נאר ס'איז דא צוויי קאטעגאריעס, ס'איז דא מזון, דאס איז מזונות, זאכן וואס וואס זעטיגן, דאס איז די ה' מיני דגן, ס'איז קעיק, נאכדעם איז דא זן, זאכן וואס שפייזט, ס'דא זעטיגן, און ס'דא שפייזן, איז זאכן וואס שפייזט, וואס גייט אריין בגדר כל הזן, דאס איז סאך ברייטער ווי מזון, אבער אוודאי בלייבט. מיט די הלכה פון רב ושמואל אז מזון איז א זאך בפני עצמה. ואמר רב הונא באומר כל הזן, אוודאי רעדט מען נישט דא אז עס איז געווען א נודר מן המזון, ווייל דאס מיינט זייער ספעסיפיק. מען רעדט פון כל הזן, יעדע זאך וואס שפייזט, נישט יעדע זאך וואס זעטיגט. אלמא משחא זיין, זעט מען אז די קאטעגאריע פון זאכן וואס שפייזן איז זייער ברייט. פארוואס? וועגן אלעס אויסער מים און מלח גייט אריין דערין, אדער אויל גייט דאך אוודאי אויך אריין דערין, זאגט די גמרא אלא חמרא סעיד, חמרא נישט נאר וואס ס'שפייזט נאר ס'זעטיגט טאקע, ס'איז אזוי ווי מזון, און משחא לא סעיד, און אויל האט נישט די מעלה, ס'איז נאר זן, ס'שפייזט נאר, אבער ס'זעטיגט.

זעט מען אז וויין זעטיגט נישט, נאר פארקערט, וויין רייצט אויף דעם אפעטיט, ענטפערט די גמרא טובא גריר, אויב א מענטש טרינקט אסאך וויין, דעמאלטס צערייצט עס זיין אפעטיט, און דאס פלעגט רבא טון, פורתא, א מענטש טרינקט אביסל, איז סעיד, זעטיגט עס, וואו שטיי מיר יעצט, איז די סיבה פארוואס ס'דא א ברכה פון בורא פרי היין איז, איינס, ווייל ס'איז אישתני למעליותא, צוויי, ווייל ס'זעטיגט, און שמן האט נישט די מעלה אז ס'זעטיגט, פרעגט די גמרא מי סעיד כלל, זעטיגט עס דען, והכתיב שטייט אין פסוק ויין ישמח לבב אנוש, וויין האט די קעפעביליטי אז ס'מאכט פרייליך, ולחם, און דווקא ווען איך רעד פון ברויט, דעמאלטס איז לבב אנוש יסעד, דעמאלטס זעטיגט עס, אבער פון דעם פסוק איז משמע אז יין האט נישט די כח פון זעטיגן, ענטפערט די גמרא ביסט נישט גערעכט, האסט נישט גוט געלערנט די פסוק, נהמא הוא דסעיד, וויין, אה, דארשט די גמרא, נהמא הוא דסעיד, חמרא לא סעיד, ס'איז נאך חלק פון די קשיא, זאגט די גמרא ניין, אלא דו דארפסט לערנען דעם פסוק אנדערש, חמרא אית ביה תרתי, ויין ישמח לבב אנוש, וויין האט אויך די כח פון משמח זיין און ס'זעטיגט אויך, ולחם, ווען איך רעד פון ברויט, איז לבב אנוש יסעד, ס'האט נאר. די מעלה פון לבב אנוש יסעד חמרא אית ביה תרתי סעיד ומשמח נהמא מסעד סעיד שמוחי לא משמח פרעגט די גמרא אי הכי נברך עליה שלש ברכות אויב סהאט ממש אזא כח אז סאיז ממש גלייך ווי לחם אז סאיז סועד אזוי ווי לחם לבב אנוש יסעד און וויין אויך. פארוואס האבן חזל נישט מתקן געווען א חיוב ברכת המזון, דאס איז די דריי ברכות, מען רופט עס דריי ברכות וועגן הטוב והמטיב וואס איז מדרבנן שפעטער צוגעקומען, ביי אונז איז עס פיר ברכות, אזוי ווי שמעון עשרה איז געבליבן אכצן ברכות, הגם ס'איז ניינצן, אבער מען רעדט דא יעצט געהעריג ברכת המזון, די נוסח פון ברכת המזון, פארוואס ביסטו נישט געגאנגען מתקן זיין אויך אויף יין, זאגט די גמרא וועגן. איין זאך מיט איין זאך איז עס אנדערש, הגם ס'איז זעטיג, אבער לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה. מענטשן גייען נישט קובע זיין א סעודה נאר אויף וויין. וויין איז אלץ עפעס וואס איך לייג צו צו א סעודה, אין א סעודה לייג איך עס אריין, אבער ס'איז נישט קיין זאך וואס דאס איז די סעודה. און ברכת המזון איז נתקן געווארן אויף א זאך וואס מענטשן זענען קובע סעודה. פרעגט די גמרא, אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא, אי קבע. עלויה סעודתיה מאי, איז געגאנגען דא א מענטש וואס ער זאגט יא מיין סעודה איז וויין, און דאס איז און דא ענדיגט זיך מיין סעודה דא הייבט זיך אן מיין סעודה, איך בין קובע סעודה דערויף, גייט דאס טוישן די דין? גייט זיין א חיוב פון ברכת המזון? אמר ליה לכשיבא אליהו, ויאמר אי הויא קביעות, אפשר אליהו הנביא וועט קענען טוישן די הלכות? השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם, ווילאנג אליהו הנביא קומט נישט גייען מיר אונז צוריק צום יסוד וואס מען טרעפט אין גאנץ שס אז די ריעליטי ווערט נישט נקבע דורך איין מענטש, דו קענסט נישט אפמאכן וואס איז די סעודה און וואס איז נישט די סעודה, ס'הייסט יא קביעות סעודה און ווען א מענטש איז אן אוטלייער ער טוט אנדערש ווי די גאנצע וועלט איז בטלה דעתו אצל כל אדם און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, סייעתא דשמיא.